הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת ברכות דף ל ג, נײַן שורות פון אויבן. אונז האבן מיר געהאט אין די משנה, אויב מען האלט אינמיטן שמונה עשרה טאר מען נישט אויסרעדן, און מען טאר נישט מפסיק זיין, אפילו נחש כרוך על עקבו א שלאנג קריכט זיך ארום דיין פיס, לא יפסיק. אמר רב ששת לא שנו, ס'איז נישט געלערנט געווארן די הלכה אז מען טאר נישט מפסיק זיין אינמיטן שמונה עשרה אלא נחש, א נחש איז נישט אזא סכנה'דיגע זאך, אבל עקרב א עקדיש פוסק מעג מען גלייך, נישט מעג מען, דארף מען סטאפן אינמיטן שמונה עשרה, זאגט רש"י, פוסק ונוטלו לפי שהעקרב מסוכן לעקוץ יותר מנחש מוכן לישוך, פרעגט די גמרא מיתיבי אז דו זעסט א מענטש פאלט אריין אין א לייבן גריב,

אדער ועקרבים אדער עקדישן, מעידין עליו שמת, זעה איך פון דא אז שלענג איז אויך א זיכערע זאך אז זיי הארגענען. אז דו זעסט א מענטש פאלט אריין אין א לאך פון א שלאנג, איז טויט. און פארוואס זאגסטו מיר אז ביי שלאנג הייסט עס נחש לא יפסיק, ענטפערט די גמרא שאני התם, דארט איז אנדערש ווייל דאגב איצצא, וויבאלד דו זאגט רש"י כשנפל עליהם ודחקם סתם אזוי א שלאנג איז נישט זיכער אז די איז א הארגער אויב דו טשעפעסט אים נישט אבער אז דו פאלסט ארויף אויף אים דעמאלט זאג איך מזקי טוען זיי שעדיגן אבער סתם אזוי ווען דו דאווענסט שמונה עשרה און א שלאנג קומט צו פארן קומט צו לויפן זאגט די הייליגע גמרא אמר רבי יצחק ראה שוורים אז דו זעסט אקסן קומען דיר אקעגן מיטן דאווענען פויסק מעגסטע אויסטרעטן מיט מיין עסער נאט לויפן די טון רבושי רבושי ווען דער ברייט מרחיש מיט שאר טאם א שאר טאם א א שאר וואס נאך איז געשטויסן דארף מען נאט לויפן חמש אמא פֿופֿציק אמא הונדערט פיס אין די שאר מי דער ווען א שאר פון א אויב איז נאך געשטויסן קען מען לוי איין אז דארף מען נאט לויפן פון דעם זיך צו ראטעווען פון סכנות פון שטארבן מיילע מיטן שמונה עשרה מעג מען אויך מפסיק זיין. זאגט די הייליגע גמרא תנא משמיה דר' מאיר נאך אזא סארט סכנה פון א שור, אפילו די ראש תורא די קאפ פונעם אקס איז בדיקולא איז אינעם קוישל ער האלט נאך אינמיטן עסן. סליק לאגרא לויף ארויף אויפן דאך ושדי דרגא מתותך ווארף אראפ די לייטער אז דער אקס זאל דיר נישט קענען נאכלויפן. אזא סכנה איז. א אקס, שרייט א אקס איז א סכנה, אמר שמואל הני מילי בשור שחור א שווארצע אקס, וביומי ניסן ווען ס'קומט חודש ניסן, מפני שהשטן מרקד לו בין קרניו, דעמאלס איז האט ער א יצר די יצר הרע, זאגט רשי פארוואס? וויבאלד ס'איז אריבערגעגאנגען ווינטער און ס'איז נישט געווען וואס צו עסן אויף דער ערד, און יעצט הייבט אן צו וואקסן גראזעלעך, ווערט ער פרייליך, ווערט ער משוגע, הייבט ער אן צו שטויסן, אזוי איז אויך א מענטש, ס'איז אריבערגעגאנגען ווינטער, און ס'קומט זומער און ס'הייבט אן צו ווערן פרייליך אויף די גאס, פרייליך, מ'הייבט אן, אזוי אראפצוגיין. די גמרא פירט אויס א מעשה דא, עפעס איז עס נישט אזוי פונקטליך ווי די מעשה קומט אריין, אבער אין ירושלמי פארציילט ער עס אנדערש די מעשה, ווי די המשך איז, תנו רבנן די רבנן האבן געלערנט א מורא'דיגע מעשה, מעשה במקום אחד אין א פלאץ שהיה ערוד, ס'איז געווען אזא סארט חיה'לע וואס ווערט געבוירן פון א שלאנג און א טשערעפאכע, ביידע צוזאמען, א ווי זיי הייסן די ענק נאר א טערטל, א נחש וצב. זאגט רשי ווען זיי זענען צוזאמען קומט ארויס א א א סארט שרעקעדיגע מזיק ערוד, והיה מזיק את הבריות, ס'פלעגט בייסן מענטשן און מענטשן זענען געשטארבן, באו איז מען געקומען והודיעו לו רבי חנינא בן דוסא, די הייליגע צדיק רבי חנינא בן דוסא, אמר להם הראו לי את חורו, ווייז מיר ווי איז ער, כ'האב נישט מורא, הראוהו את חורו, האבן אים געוויזן דעם לאך. און די מלמדים קענען דאס פארציילן פאר די קינדער. מורא'דיגע מעשה. נתן עקבו על פי החור, האט ער גענומען זיין פיס און געלייגט אויפן לאך. יצא, איז געקומען דער ערוד. און ונשכו ס'האט געביסן דעם הייליגן צדיק רבי חנינא בן דוסא ומת אותו ערוד. און דער ערוד איז געשטארבן. נטלו על כתפו. האט ער גענומען דעם גרויסן שלאנג און ער האט געלייגט על כתפו אויף זיין אקסל און ער איז אריינגעקומען אין בית המדרש והביאו לבית המדרש אמר להם. און ער האט געזאגט פאר די גאנצע עולם ראו קוקטס בני מיינע קינדער, אין ערוד ממית, נישט דער שלאנג הארגעט, אלא החטא ממית, עבירות מאכט אז א מענטש זאל געהארגעט ווערן, די שלאנג בייסט, דאס איז די, פון דעם זעט עס אויס, באותה שעה אמרו, האט מען געזאגט אוי לו לאדם שפגע בו ערוד, וויי פאר א מענטש וואס טרעפט זיך אן מיט די סארט. ערוד, און ואוי לו לערוד שפגע בו רבי חנינא בן דוסא, און וויי פאר א ערוד וואס טרעפט זיך מיט רבי חנינא בן דוסא, כ'וועל פארליינען די ירושלמי דא פאר ענק אויסעווענדיג, ירושלמי זאגט א מענטש האלט אינמיטן דאווענען טאר ער נישט סטאפן, אמרו עליו על רבי חנינא בן דוסא ער האט געדאווענט און עס איז געקומען א שלאנג אזא חברבר האט אים געביסן, און ער האט נישט געדארפט, ער האט נישט געשטאפט דאווענען, און מען האט געטראפן דעם שלאנג טויט, אביסל אנדערש די מעשה, האט מען געזאגט וויי פאר א מענטש וואס בייסט אים א שלאנג, וויי פאר א שלאנג וואס בייסט ר' חנינא בן דוסא. דער רש"י ברענגט א אינטערעסאנטע זאך, דער ערוד ווען ער בייסט איז א שרעקעדיגע זאך, ווייל ווער ס'לויפט קודם צו וואסער, זאגט רש"י, כשהערוד נושך את האדם, אם הערוד קודם למים, זעהסט רש"י? רש"י ברענגט אראפ א בה"ג, אויב די ערוד טרעפט קודם וואסער, שטארבט די מענטש, אויב די מענטש טרעפט קודם וואסער ליפא, שטארבט די שלאנג, און די נס איז געשען פאר רבי חנינא, אז ס'האט זיך גלייך געעפנט אויף איהם א קוואל אונטער זיין פיס, און די, וואס? ניין, די שלאנג האט יעצט אנגעפאנגען אוועק צו לויפען זוכען וואסער, האט ער געטראפען וואסער, און ונבקע מעין מתחת עקבו, זעהט מען די כח פון א צדיק, אז מ'טשעפעט א צדיק שטארבט מען. זאגט די הייליגע משנה, יעצט אז מען האט שוין געלערנט וויאזוי מען דארף דאווענען און ווען מען דארף דאווענען און וויפיל מען דארף דאווענען, יעצט וועלן מיר זען געוויסע הלכות אינעם דאווענען. מזכירין גבורות גשמים, מען דערמאנט אז דער אייבערשטער איז אזוי גרויס, ער מאכט רעגן ביי די ברכה פון תחיית המתים, משיב הרוח מוריד הגשם, און אויכעט ווי בעט מען אויף רעגן, ושאלה מען בעט רעגן בברכת השנים ביי די ברכה פון. ברכת השנים, מברך השנים. און ווי זאגט מען הבדלה, מוצאי שבת, ביי די ברכה פון חונן הדעת, אזוי ווי אונז פסק'ענען. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, אתה חוננתנו. רבי עקיבא קריגט, רבי עקיבא אומר אומרה ברכה רביעית בפני עצמה. מען זאגט א פערדע ברכה, מוצאי שבת ברוך אתה ה' מחיה המתים, אתה חוננתנו די גאנצע זאך, ברוך אתה ה' המבדיל בין קודש לחול, אתה חונן. רבי אליעזר אומר א דריטע שיטה, מען לייגט עס אריין ביי די ברכה פון הודאה. זאגט די הייליגע גמרא, פארוואס עפעס טאקע לייגט מען אריין, מוריד הגשם ביי די ברכה פון תחיית המתים, אפשר זאל מען זאגן מוריד הגשם ביי די ברכה פון אתה קדוש, מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים, מאי טעמא, אמר רבי יוסף, מתוך ששקולה, וויבאלד רעגן איז אזא וויכטיגע זאך, ס'איז אזוי גרויס ווי תחיית המתים, ווייל אן רעגן שטארבט מען, סאו רעגן איז ממש תחיית המתים, ס'מאכט מענטשן זאלן לעבן, לפיכך קבעוה, האבן די חכמים עס אריינגעלייגט, אז מ'זאל זאגן אז די אייבערשטער איז אזוי גרויס, אלע בחורים וואס קענען מסכת תענית, קענען שוין פון מסכת תענית, ווייסט תחיית המתים? פארוואס בעט מען ותן טל ומטר ביי ברכת השנים? ושאלה בברכת השנים מאי טעמא? אמר רבי יוסף מתוך אמר רבי יוסף מתוך שהיא פרנסה, רעגן געט זיך פרנסה, אזוי וואקסט זיך דיין פעלד, אזוי זאל האבן פרנסה צו האבן עסן, איז די לפיכך קבעוה בברכת פרנסה, לייגט מען עס אין ברכת אב. הבדלה בחונן הדעת מאי טעמא? וואס האלט תנא קמא אז מען לייגט אריין אתה חוננתנו אין די ברכה פון שכל, מתוך שהיא חכמה, נאר א קלוגער מענטש ווייסט א חילוק צווישן שלעכט און גוט, נאר א קלוגער מענטש ווייסט א חילוק צווישן טונקל און לעכטיגקייט, א טיפש, ער גייט צו צו נארישע זאכן אויך, קבעוה בברכת חכמה, אתה חונן לאדם דעת, אייבערשטער ביסט אזוי גרויס דו געבסט שכל, אז איך האב שוין שכל און ווייס איך צו מאכן א חילוק פון שבת און וואך, ורבנן אמרי די אנדערע טעם, מתוך שהיא חול. איז דאך א ברכה דיג עס איז דאך א וואכן דיג זאך דו מאכסט איך אבדול דאס איך איך קען ווי איך בערך זאך אלט די ערשטע וואכן דיג ברכה איז אטו חוי ניין לייג איך דער אטו חוי א מראט צו זיין סייכל אין א מאט סייכל קען מען מאכן אבדול און מיר באמע גדול דאי סייכל איז א גרויסע זאך שניט מיר בתחיל איז ברכה שחל מאט איך צו צו בייטן דאי דאס טראפ פאר נוס און אויף געזענט רפואה אין אויף אלע זאכן איז זאך סייכל

די ווארט שכל שטייט צווישן צוויי שמות פונעם אייבערשטן, שנאמר כי קייל דעות השם, קייל איז די אייבערשטער'ס נאמען, השם איז די אייבערשטער'ס נאמען, דעות איז אינמיטן. און וכל מי שאין בו דעה, ווער ס'האט נישט קיין שכל, אסור לרחם עליו, טאר מען נישט רחמנות האבן אויף אים, שנאמר כי לא עם בינות הוא, וויבאלד דער אייבערשטער זאגט, אז די אידן האבן נישט קיין שכל, על כן לא ירחמנו עושהו, האט די אייבערשטער אויף זיי נישט קיין רחמנות, רחמנות געט מען נאר אויב איינער האט שכל, אז עס וועט איבערבלייבן צייט עמיר לערנען וואס דער רבי זאגט אין ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קט"ז, זייער א שיינע פשט אויף די גמרא, כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו, דענקסט עס? לאמיר הערן. פיניש? יא. צו דעם שפעטער. אומר רבי לוזר נאך א זאך וואס איז גרויס, וואס איז שטייט צווישן צוויי זאכן גודל מקדש, דער בייס המקדש איז א זאך גרויסע זאך, ווייל איך זעה חוכא צו ניטן ביי שטיי אויס יא. די וואך די געסעדער טויער לשמא. פארשעס בשאלה, באדער שיר שנעמאר. מוכר לשיסטו פו אלטו אשם. מקדש השם, מקדש שטייט צווישן צוויי אותיות, ואמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו, א מענטש וואס האט שכל, וואס הייסט שכל? דעה איז אתה הראת לדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו, די אייבערשטער געבט שכל, די אייבערשטער האט געוויזן אז מען זאל וויסן אז די אייבערשטער איז דא, דאס מיינט שכל.

פארוואס? ווייל דעה ניתנה בין שתי אותיות, און מקדש ניתנה בין שתי אותיות. נו, פרעגט די גמרא אויב אזוי יעדע זאך וואס שטייט צווישן צוויי שמות פונעם אייבערשטן איז גרויס, מתקיף לה רב אחא קרחינאה, אלא מעתה אויב אזוי, אז א ווארט וואס שטייט צווישן צוויי שמות איז גרויס, גדולה נקמה, איז נקמה א גרויסע זאך, שניתנה בין שתי אותיות, שנאמר, קייל, נקמות, השם, וואס איז נקמה? וואס איז די גרויסקייט פון נקמה? אמר ליה, אין. האט ר' אלעזר געענטפערט יא, דארט ווי מען דארף נקמה נעמען, דארט ווי מען דארף באצאלן איז עס א גוטע זאך, במילתא מיהא גדולה היא א פלאץ ווי מען דארף נקמה נעמען איז עס א גרויסע זאך, והיינו דאמר ר' עולא, דאס פארשטיי איך שוין ר' עולא וואס דו זאגסט שתי נקמות הללו למה, פארוואס שטייט צוויי מאל אין די פסוק קייל נקמות השם קייל נקמות הופיע וואס די צוויי נקמות, אחת לטובה, איין מאל געבט די אייבערשטער נקמה פאר גוטע מענטשן, וואס מיינט נקמה? וואס? ניין, ער טוט צוריק. ער איז זיך נוקם. ער טוט צוריק. דער מענטש איז גוט, איך וועל דיר געבן גוט. דער מענטש איז שלעכט, איך וועל דיר געבן שלעכט. ואחת לרעה. לטובה דכתיב. דער אייבערשטער איז געקומען אויף בארג סיני, הופיע מהר פארן. קודם דער אייבערשטער איז ארומגעגאנגען צו אלע פעלקער. עטס ווילטס נעמען די תורה? קיינער האט נישט געוואלט. נאר דער אייבערשטער. נאר די אידן. האט דער אייבערשטער זיי עס געגעבן. גוטס פאר דעם, רשי ברענגט אראפ וואס די גוטס, אז א איד'ס אקס שטויסט א גוי'ס אקס, דארף ער נישט באצאלן, סאו דאס איז די נקמה פאר די טובה פאר די אידן, און די נקמה פאר די גוים, און וואס איז די נקמה לרעה? דכתיב קייל נקמות השם, קייל נקמות הופיע. סאו נקמה איז זייער א וויכטיגע זאך. לאמיר זיך אביסעלע צאמנעמען, ווי האלט מען דא? ווי זאגט מען הבדלה אין שמונה עשרה, צו ליאנקל?

קיין בשעת תקנות לא פרח גמרא הוכה. קענסט זיך נעמען צוריק. אלע גמרות איז אויס. אלץ קומט דאך פון א שורש. זאגט תוס' א מורא'דיגע חידוש. שאני הכא דדבר רגיל בכל יומא על כן אנו זכורים. דו קענסט מיר זאגן, איך ווייס תקיעת שופר, וויאזוי בלאזט מען, תקיעה תרועה, ס'איז דא איינמאל א יאר, מ'האט עס פארגעסן. ס'איז דא זאכן וואס זענען, ס'קען נישט פארגעסן ווערן, ס'איז אויף טאג טעגליכע, ס'איז דעילי בעיסיס. סאו די גמרא פון בעל קרי די די גייט אן ביי מענטשן יעדן טאג איז אבער דאך הבדלה ס'איז יעדע וואך יעדע משפחה ווייסט ווי מ'מאכט הבדלה פלוצלינג מ'ווייסט נישט ווי מ'מאכט הבדלה פערדע ברכה דריטע ברכה עקסטערע ברכה זאגט די גמרא איך וועל דיר ענטפערן אמר ליה רב שמן האט געזאגט צוריק בתחילה אנפאנג ווען די אידן זענען ארויפגעקומען ביים צווייטן בית המקדש געווען זייער ארעם נישט געווען קיין געלט צו קויפן גרעיפ דזשוס. קבעוה, האבן די אנשי כנסת הגדולה קובע געווען ווען זאגט מען אתה חוננתנו ביים דאווענען בתפילה. שפעטער העשירו, ס'געווען א צייט וואס כלל ישראל האט געהאט געלט, יעדער האט געהאט גרעיפ דזשוס אזוי ווי שכוח אייבערשטער היינטיגע צייט איז דא שפע פון טרינקען אפילו עס איז נישט דא קיין גרעיפ דזשוס קען מען מאכן אויף אנדערע טרינקען איז קבעוה על הכוס האט מען מתקן געווען הבדלה דארף מען מאכן אויף א כוס. שפעטער הענו זענען זיי נאכאמאל געווארן ארעם, חזרו וקבעוה בתפילה, און מען קריגט זיך ארום ווי ביים דאווענען ווייל ס'איז געווען א גאנצע צייט, העלאו? ס'איז געווען א גאנצע צייט וואס ס'איז נישט געווען כ'ווייס נישט. וואס איז וואס וואס וואס? וואס איז די קשיא? די קשיא איז, די ווייסט נישט ווען די אנשי כנסת אדער די צייט וואס מ'האט געמאכט אויף א בעכער, האט מען זיך פארגעסן פון דאווענען, סאו מען קריגט זיך יעצט ווען ביים דאווענען מען זאגט אתה חוננתנו, אבער והם אמרו, די חכמים האבן שוין געזאגט שפעטער, געענדיגט. פון יעצט און ווייטער, המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס. מען דארף סיי ערשט מאכן יעדע מאל מען גייט קוקן, מען גייט ארעם ווערן, מען גייט רייך ווערן, מען גייט ארעם ווערן, מען גייט רייך ווערן, די תקנה גייט זיין ביי ביידע. איתמר נמי אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, אנשי כנסת הגדולה תקנו להם לישראל, די אנשי כנסת הגדולה האבן מתקן געווען ברכות, תפילות, קדושות והבדלות, בתחילה קבעוה בתפילה, אנפאנג איז געווען ביים דאווענען, העשירו קבעוה על הכוס, חזרו והענו קבעוה בתפילה, והם אמרו המבדיל בתפילה שיבדיל על הכוס, און דאס איז די מחלוקת, צו אין מיטן האט זיך איינער?

אתה גיבור לעולם אשרי מחיה מייסט מארק פאר אבלע ישוע מחל כחיים בחסד ער האט אויסגעלאזט מאשין בריח הימור וגשם אדער האט פאר געווען ער האט יוז גיין פאלעמוט רשאלע בעכט שונם מחזיר נויס דארפסט ער נאך אמאל איבער דאווען נישט פון עשר אבער אויב איז פארגעסט אבדולה בחורים נדוס איי מחזיר נויס מיט נייסע יוכל לא אמרה אלא קאס וואס זאגסטו המבדיל בתפילה, צריך שיבדיל על הכוס, נישט וואס זאגסטו דו, רבא פרעגט אויף זיך, וואס זאג איך, אז מען דארף אלץ מאכן אויפן בעכער, זע איך א ברייתא, אויב מען האט פארגעסן דארף מען נישט איבערדאווענען, ווייל מען קען, נישט ווייל מען קען, ווייל מען מוז, וואס הייסט מפני שיכול? ענפערט די גמרא ביסט גערעכט, ווער זאגט שיכול מיינט ווייל מ'קען? לא תימא מפני שיכול לאומרה על הכוס אז ס'איז משמע ס'איז נאר יכול און מ'דארף נישט, אלא אימא מפני שאומרה על הכוס. מפני שיכול מ'קען יוצא זיין, ווען דו גייסט דארפן, ס'איז א זאך וואס דו מוזט. סאו נאכאמאל, וואס זאגסטו? שלום? ווי מאכט מען הבדלה? ביים דאווענען און אויפן בעכער. איתמר נמי אמר רבי בנימין בר יפת, שאל רבי יוסי את רבי יוחנן בצידן, און איך געדענק און דארט האט רבי יוסי געפרעגט רבי יוחנן, ואמרי לה ס'דא וואס זאגן אז רבי שמעון בן יעקב פון צור האט געפרעגט רבי יוחנן, אזוי הער איך עס, ער זאגט אזוי און ער זאגט אזוי, ואנא שמעית, איך אליינס האב געהערט פון די שאלה ווען מען פרעגט רבי יוחנן המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס או לא, ואמר ליה רבי יוחנן האט קלאר געענטפערט, צריך שיבדיל על הכוס, ס'גייט ביידע, אזוי פסק'ען מיר אונז. שם בערל, אתה חוננתנו, און אויך על הכוס. פרעגט די גמרא וואס טוט זיך פארקערט, א מענטש איז א אויבער חכם, ער איז געגאנגען מאכן הבדלה על הכוס פאר ער האט געדאווענט מעריב, איבעיא להו, המבדיל על הכוס, ער האט נאכנישט געדאווענט קיין מעריב, ער איז אהיים געלאפן מאכן הבדלה, ער וויל וויסן צו יעצט ביי מעריב דארף ער זאגן אתה חוננתנו. דאס ווייס איך שוין משה ארי' אז ביי אתה חוננתנו דארף מען נאך נאכדעם זאגן.

ער איז מער געלויבט, ואם הבדיל בזו ובזו, אז ער זאגט סיי ביים דאווענען סיי ביים כוס, ינוחו לו ברכות על ראשו, פרעג די גמרא ביסט דאך אליינס סותר, הא גופא קשיא, דו זאגסט אז מבדיל בתפילה, משובח יותר ממי שיבדיל על הכוס, זעה איך אז וואס, תפילה לחודה סגי. יא? האט דאך אין אטונער געניג וואו די טונער איז דאס די זיבע זיבע ניכע לוי ברכה סא רויש אז פאר וואס איז ער משבח כיוון די נוסח גלייב איך אדו איינמאל האט יוצא געווען מיט איינס איז צער איז דאך שפוט איז אין די חוף און אבדול איז דאך עס א ברכה שיינע צער איך איז דאך א ברכה וואס מען דארף נישט וואו מיר רב אין רב צו וואס ער איז דאס ווי טיימער עס שלוק איז וואו מיר דאס זאגן רב יאכן אבער שלוק איז דאמער דערביי קאל א מבורע ברכה שיינע צער איך אוי ביינער מאכט א ברכה וואס פעלט נישט אויס איז דער אויבער אויף די

דא האבן מיר א ברייתא וואס האלט איינס מאכט מען און איינס ביסטו יוצא, וויאזוי פסק'ען מיר אונז מנחם? ביידע. בעא מיניה רב חסדא מרב ששת, וואס טוט זיך טעה בזו ובזו, מאי? האלא? טעה בזו ובזו? טעה בזו ובזו? סיי ער האט ער האט אויסגעטראטן שמונה עשרה אוי, ער האט פארגעסן אתה חוננתנו, און סיי יעצט ער גייט טון מלאכות פאר הבדלה. ער האט, סאטש. ער גייט עסן פאר הבדלה. ער עסט פאר הבדלה. אמר ליה טעה בזו ובזו חוזר לראש. מענטשן ווייסן נישט פון די הלכה. מענטשן ווייסן אתה חוננתנו דארף מען נישט איבערדאווענען. ס'איז דא איין מאל וואס מ'פסק'נט די שולחן ערוך, וואס מ'דארף איבערדאווענען מעריב. אויב דו האסט פארגעסן צו מאכן הבדלה, דו גייסט און דו עסט, און דו כאפסט זיך דו האסט געגעסן, דארפסטו יעצט איבערדאווענען מעריב און זאגן אתה קון אתה אני און נאך פאך אבדולה סתם אזוי אז עס אויסגעטראטן נישט מיין ערשטע מצב שאלות דארף מען נישט איבערדאווענען ווייל די גייסט מאכן אלע קאסט די גייסט עסן ניין עסן אז דאס ערשטע שיכן אויך עסן האק יצון א פרישע גמור דאף למד גימל למד בייס אמר ליה רבינא לרבא, הלכתא מאי, וויאזוי פסק'נט מען למעשה? אמר ליה כקידוש, קענסט געדענקען פונקט ווי קידוש, מה קידוש אף על גב דמקדש בצלותא, דו דאווענסט דאך מעריב, זאגט ברוך אתה השם מקדש השבת, מקדש אכסא, דארפסטו דאך מאכן קידוש אויף א כוס, אף הבדלה נמי אף על גב דמבדיל בצלותא, מבדיל אכסא. מ'הייבט אן א גמרא רב לעזער זאגט אז מ'דארף זאגן אתה חוננתנו ווי? ביי מודים. איז רב זירא הוה רכיב חמרא, רב זירא איז געריטן אויף א אייזל, און הוה קא שקיל ואזיל רב חייא בר אבין בתריה, רב חייא האט מיטגעוואקט מיט אים. און ער האט געוואקט לעבן די אייזל. אמר ליה רופט זיך אן רב חייא פאר רב זירא, ודאי דאמריתו איז אמת וואס מ'זאגט נאך פון דיר, אז דו האסט געהערט פון רבי יוחנן, משמיה דרבי יוחנן אז הלכה כרבי אליעזר. מאטי, אונז פסק'ען מיר טאקע ווען זאגט מען אתה חוננתנו? ביי אתה חונן, אבער ווען יום טוב געפאלט שחל להיות אחר השבת, ווען יום טוב געפאלט זונטאג, און מען מוז דאך מאכן א הבדלה צווישן שבת און יום טוב, ווייל שבת איז דאך מער הארב און מען טאר נישט קאכן, סאו דעמאלטס זאגט מען יא, איך זאג אתה חונן? ס'איז נישטא אתה חונן. סאו ווי זאגט מען דעמאלטס הבדלה ביי שמונה עשרה? איז אמת וואס מ'זאגט נאך פון דיר פון ר' יוחנן אז יום טוב שחל להיות אחר השבת זאגט רשי רשי גייט אויף ביידע זייטן שאין מתפלל אתה חונן אז וואס אז מ'זאגט עס ביי מודים? די גרא נעמט ארויס אמר ליה אין און אזוי גייען מיר גיין דא הגהות הגרא אין די זייט כ'וויל לערנען ווי די גרא פשט ארויס באלד גייט ער אים ענטפערן קודם האקט די גמרא אריין פאר ער פאר ער קען פרעגט די גמרא א מינוט א מינוט א מינוט וואס האט ער אים געפרעגט צי ס'איז אמת אז ער האט געזאגט הלכה כרבי הייסט הלכה מכלל דפליגי איז דאך געדרינגען אז ס'איז דא איינער וואס האלט ווען יום טוב געפאלט ניין נישט יא ס'איז דא איינער וואס האלט פארקערט פון רבי לעזער ווער האלט פארקערט פון רבי לעזער פרעגט די גמרא ולא פליגי והא פליגי רבנן! רבנן זאגן דאך אז מען מאכט א הבדלה ביי אתה חונן. זאגט ער ניין פרעגט די גמרא אימר דפליגי רבנן בשאר ימות השנה. ווען קריגן די רבנן אויף רב לעזער? סתם סתם א מוצאי שבת. דעמאלטס האלטן זיי שלום אז וואס? ווי זאגט מען אתה חוננתנו? ביי אתה חונן. ער קריגט אויף רב לעזער. אבער יום טוב שחל להיות אחר השבת מי פליגי? סאיז זייער פיין. וויאזוי גייט צוריק שטייט די קשיא וואס איז רבי יוחנן יוט אז מוצאי שבת וואס עס געפאלט אויס יום טוב הלכה כרב לעזר וואס די הלכה כרב לעזער יעדער גייט זאגן אתה חונן זאגט די גמרא והא פליג רב עקיבא רב עקיבא האלט דאך אז מ'מאכט א עקסטערע ברכה איז דאך ווייטער הלכה כרב זאגט די גמרא ניין אטו כל השנה כולה מי עבדינן כרב עקיבא א גאנץ יאר גייט מען דען ווי רב עקיבא אז דו זאלסט אז דו זאלסט מיר יעצט זאגן דהשתא ניקו ונעביד כוותיה ס'איז נישטא קיין שום סיבה צו טראכטן אז די הלכה דארף גיין ווי רבי עקיבא, סאו וואס זאגט מען ווען רבי יוחנן זאגט הלכה כרבי אליעזר? איז די גמרא מסביר כל השנה כולה א גאנץ יאר מאי טעמא לא עבדינן כרבי עקיבא, פארוואס גייט מען נישט א גאנץ יאר ווי רבי עקיבא? ווייל דתמני סרי תקון, אנשי כנסת הגדולה האבן מתקן געווען אכצן ברכות, תשסרי לא תקון, און הכא נמי שש תקון. די אנשי כנסת הגדולה האבן מתקן געווען שבת און יום טוב זיבן, תמני לא תקון, קומט אויס אז רב חייא פרעגט גוט פארוואס דארף רבי יוחנן זאגן, ס'אמת אז דו האסט געזאגט, ס'אמת אז דו האסט געזאגט אז מוצאי שבת וואס עס געפאלט אויס יום טוב איז הלכה, וואס? איינער האלט מיט? ווי האלט איך דא? איינער קען מיר העלפן? קען נישט? וואס די קשיא וואס די גמרא האלט איז דא? וואס דארף ער זאגן הלכה כרבי אלעזר? רבי אליעזר? קיינער קריגט נישט אויף אים. רב עקיבא א גאנץ יאר רעכנט מען זיך נישט מיט רב עקיבא. סא נאך אמאל לאמיר האבן די מעשה רב רב רב רב חייא איז מיטגעגאנגען מיט רב זירא און ער פרעגט אים איז אמת דו זאגסט הלכה כר אמר ליה לאו הלכה איתמר רופט זיך אן רבי זירא פאר רבי חייא, איך האב נישט אזוי געזאגט פון רבי יוחנן אז די הלכה איז אזוי. וואס מיינט הלכה? הלכה מיינט מען קלאפט אויס ברבים מוריי ורבותי, די הלכה איז אזוי. אלא מטין איתמר. מטין, אז א מענטש קומט דיך פרעגן, וויאזוי טו איך מוצאי שבת ווען ס'געפאלט יום טוב, זאגט מען אים, לייג עס אריין ביי אתה. לייג עס אריין ביי מודים. ס'איז דא הלכה וואס מען זאגט הויך, נאך דעם איז דא הלכה וואס מען זאגט שטיל. עס קומט אויס אז רבי זירא זאגט פריוואט אז א מענטש פרעגט דיך זאג אים מען זאל מאכן הבדלה ביי מודים. די גר"א נעמט ארויס די נעקסטע ד' נישט דאיתמר, אז ס'איז א המשך איתמר. פארוואס איז עס געווען א פארקערט? איי וואס האבן מיר געלערנט רבי יצחק בר אבדימי אמר משום רבינו ווער איז דער רבינו? רב. הלכה! די הלכה איז ווי רבי אליעזר, מען רופט אויס אין בית מדרש, מוצאי שבת ווען ס'געפאלט יום טוב, זאגט מען אתה חוננתנו ביי מודים, ואמרי לה ס'איז דא וואס זאגן אז ער האט געזאגט מטין, נישט מען רופט אויס, אויב איינער פרעגט דיך זאגסט אים אזוי, רבי יוחנן אמר מודים. רבי יוחנן האלט די חכמים זענען מודה צו רבי לעזער קוק אריין רש"י פון ביידע זייטן די רעכטע זייט מודים חכמים צו רבי לעזער ביום טוב שחל להיות אחר השבת און מ'קריגט זיך נישט רב חייא בר אבא זאגט נאך פון רבי יוחנן נראין ס'דא הלכה, ס'דא מטין, נראין מיינט, אפילו פאר א יחיד זאגט מען אויך נישט אזוי. נאר אויב איינער קומט און זאגט איך האב אזוי געדאווענט שמונה עשרה, איך האב גוט געטון, איך בין נישט יוצא געווען. ס'דא הלכה, מ'רופט אויס פאר די עולם, נאכדעם דא מטין, איינער פרעגט אין שטילערהייט, קען אזוי טון, נאכדעם דא איינער, כ'האב געזאגט אתה חוננתנו ביי מודים. סאו וועגן דעם זאגט די גר"א, יענקי, אז מ'נעמט אראפ די ד' פון די איתמר, אז ס'איז פארקערט פון פריער. נישט אזוי. ס'איז צוויי שיטות. אמר רב זירא למעשה ווי זאגט מען אונז? נקוט רב חייא בר אבא בידך זאגט רב זירא. רב זירא זאגט ווי גיי מיט רב חייא בר אבא. ווייל דדייק וגמר שמעתא מפומיה דמרא, דמרא שפיר. וואס האט רב חייא בר אבא געזאגט? נראין. נראין מיינט אויב איינער האט שוין געזאגט אתה חוננתנו ביי מודים. נו. ווייל ער איז מורא'דיג מדייק, ער קען א חילוק פון הלכה, און פון מטין, און פון נראין, ער איז אזוי מדייק וגמר שמעתא מפומיה דמרא שפיר, אזוי ווי רחבא פון, אזוי ווי רחבא פון פומבדיתא. דאס איז די חילוק. א מענטש קומט זיך פרעגן ווי זאג איך הבדלה מוצאי שבת. ווי זאג איך הבדלה? זאג איך הבדלה? איך ווייס נישט וואו זיי באלד וועט מען זען אין צימער אבער נישט ביי מודים איך ווייס נישט ווען יא אז אויב איינער האט שוין געדאוונט שמונה עשרה זיי קומען דורך זאגט אתה חוננתנו ביי מודים קען איך אויב איך אויב איך געגעסן ער איז אזוי מדייק אזוי ווי רחבא פון פומבדיתא. ווייל רחבא האט נאכגעזאגט פון רבי יהודה, הר הבית איז געווען ארומגענומען סטיו כפול הוה, היה, ס'איז געווען ארומגענומען מיט שורות בענק, שורות שטיינער, אזעלכע שטיינער וואס איז דא אויף די גאסן פארק וואס מ'קען זיצן אויף דעם, און די און די און די שטיינער זענען געווען והיה סטיו לפנים מסטיו. נו, רחבא האט נאכגעזאגט די לשון פון רבי, סטיו, דאס איז נישט קיין ווארט וואס מען נוצט, אין משניות נוצט מען די ווארט איצטבא, איצטבאות, וואס איז סטיו? ווייל אזוי האט ער געהערט פון ר' יהודה, עס איז געווען סטיו כפול הוה. לאזט מיר אריין אין זאגט רשי, שהיה מדקדק בלשון רבו ואמר סטיו כפול היה, אף על פי שבלשון משנה קרא איצטבא, פסח רבי בסוכה אגב איז פון מיט דעם אלעם איך האב געהערט פון מיין רב אזא לשון סאו רב זירא זאגט מען פסק'נט ווי רב חייא בר אבא וואס זאגט נראין אמר רב יוסף אנא לא האי ידענא ולא האי ידענא איך ווייס נישט די חילוק פון נראין און מודים און מטין איין זאך ווייס איך אלא מדרב ושמואל ידענא דתקינו לן מרגניתא בבבל די משל זאגט יענקי אז אין ארץ ישראל איז עס כמעט נישט נוגע עס איז נאר דא איין טאג יום טוב, עס קומט נישט קומט כמעט נישט אויס אויף די לוח, אז זאל אויסקומען זונטאג זאל זיין יום טוב. ווער עס קען זיך אויס מיט צוויי טעג יום טוב. סאו קומט אויס, רב ושמואל אין בבל האבן דאס געהאט יעדן צווייטן יום טוב, האבן זיי מתקן געווען א הערליכע מרגניתא, א הערליכע, נו?

האט געמאכט א חילוק צווישן שבת און יום טוב, שבת טאר מען נישט קאכן, ואת יום השביעי איז איבער דאג מששת ימי המעשה קידשת, הבדלת וקידשת את עמך ישראל בקדושתך, דאס זאגט מען נישט, אזוי פסק'ען מיר נישט. וואס טוט זיך ליב פאר איינער פון א שטאט, ער גייט זאגן פאר אייבישטער, רבונו של עולם ביסט דאך אזא רחמנות'דיגע אייבישטער, אויף פייגעלעך האסטו רחמנות. אז דו זאגסט אז א מענטש וויל נעמען די פייגעלעך, מוז ער קודם אוועקשיקן די מאמע, אז די מאמע זאל נישט האבן קיין צער צו זען ווי מען שעכט די קינדער, האב רחמנות אויף מיר, האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך. אדער לאמיר זאגן א מענטש זאגט, רבונו של עולם, איך דאנק דיך ווען דו געבסט מיר גוטס, ועל טוב יזכר שמך. אדער א מענטש, ער זאגט מודים מודים. ער בוקט זיך צוויי מאל. די אלע זאכן משתקין אותו, נישט אזוי טוט מען, נישט אזוי רעדט מען, די גמרא גייט שוין מסביר זיין פארוואס. פרעגט די גמרא איך פארשטיי בשלמא מודים מודים משתקין אותו, איך פארשטיי די שלעכטיגקייט פון זאגן צוויי מאל מודים משום דמיחזי כשתי רשויות, ס'זעט אויס ווי ער בוקט זיך פאר צוויי זאכן, פאר די אייבערשטער, און נאכדעם מאכט ער נאך עפעס א כח, כאילו ס'איז דא נאך עפעס. כ'פארשטיי זייער פיין אז א מענטש זאגט ועל טוב יזכר שמך. אויף גוטס, אויף גוטס, געבסטו מיר גוטס, דעמאלט דאנק איך דיך. אויך א שלעכטע זאך, נמי, איז אויך נישט גוט, משמע על הטובה ולא על הרעה, ותנן, מיר האבן א משנה שפעטער, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. א מענטש דארף דאנקען דעם אייבערשטן אז עס פאסירט א שלעכטע זאך, דארף א מענטש זאגן ברוך אתה, דיין האמת. אלא על קן ציפור יגיעו רחמיך, דאס זאגט זיך אזוי שיין, ער איז דאך אזא זיסע איד, רבונו של עולם, דאך אזא רחמנות אויף פייגעלעך, מאי טעמא פארוואס זאל, וואס איז די שלעכטיגקייט? וואס? א מענטש קען אריינלייגן אין שמונה עשרה זיינע פריוואטע ווערטער? ענטפערט די גמרא פליגי בה תרי אמוראי במערבא אין ארץ ישראל וואס דאס איז מערב זייט פון בבל פון ווי אונז שטיימיר יעצט תלמוד בבלי קריגן זיך צוויי אמוראים ווער איז עס רבי יוסי בר אבין רבי יוסי בר זבידא חד אמר איינער זאגט מפני שמטיל קנאה במעשה בראשית זאגט רש"י לומר על אלו חס ולא על שאר בריותיו כאילו די אייבערשטער האט נאר רחמנות אויף פייגלעך פארוואס די אייבערשטער נישט געזאגט ווען איינער וויל גיין נעמען א א קעצל פון א נעסט פון קעצלעך דארף ער קודם אוועק שיקן די מאמע מאכט עפעס אזויווי כאילו די אייבערשטער האט נאר רחמנות אויף פייגלעך דאס איז נישט קיין וחד אמר מען מוז אים שטיל מאכן מפני שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא ער מאכט די מצוות פון דעם אייבערשטן רחמנות א שיינע רש"י מידותיו ער מאכט די מצוות און פאר רחמנות והוא לא לרחמים עשה. דער אייבערשטער האט נישט געגעבן די מצוות פאר רחמים, אלא להטיל על ישראל חוקי גזירותיו, דער אייבערשטער האט אוועקגעשטעלט געזעצן, גזירות, אן טעמים, להודיע שהם עבדיו, צו לאזן וויסן דאס זענען די קנעכט, ושומרי מצוותיו וגזירותיו חוקותיו אף בדברים שיש לשטן ולעכו"ם להשיב עליהם, דאס איז זאכן וואס א גוי קען פרעגן, וויי?

וואס איז מוראדיג? פיין. ורבה זאגט די גמרא נמי לחדודי לאביי הוא דבעי. האט געוואלט זען צו אביי איז מיט אים, געוואלט אויסשארפן. אלע פרעגן שוין וואס ווי שארף דארף מען זיין צו קענען צו געדענקען די משנה אין ברכות. נו, איך קען די וועג פון פון קען לחדודי ס'איז מוראדיג ניין? מוראדיג איז שוין.

הקל הגדול הגבור והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד און ואתו אנשי כנסת הגדולה ותקנינהו בתפילה ווי זע איך עס אין ווען עזרא האט מתפלל געווען לא הוינן יכולין למימר להו וואלט מען דאס אויך נישט געקענט זאגן ואת אמרת כולי האי ואזלת איך'ל דיר מסביר זיין מיט א מושל אז דו ביסט נישט גערעכט מושל למלך בשר ודם שהיו לו אלף אלפים אלף אלפים דינרי זהב ומקלסין אותו בשל כסף א קעניג וואס האט זייער אסאך גאלד און מען זאגט אים ער האט אזוי אסאך זילבער והלא גנאי הוא לו ס'איז דאך א גנאי סא מען קען נישט צולייגען נאר וואס די חכמים האבן אראפגעלייגט גייט די גמרא ברענגען נאך א מימרא פון רבי חנינא ואמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים אלעס קען א מענטש באקומען חוץ מיראת שמים יראת שמים דאס זאגט רשי כל הבא על האדם מידי הקדוש ברוך הוא ארוך, קצר, עני, עשיר, חכם, שוטה, לבן, שחור, א לאנגער, א קורצער, א ארעמער, א עושר, א חכם, אלץ די אייבערשטער. אבל צדיק ורשע, אינו בא על ידי שמים, את זה מסר בידו של אדם, ונתן לפניו, שני דרכים, ס'דא א בחירה, והוא יבחר לו יראת שמים, פלא ופלא, ארעמקייט קומט פון די אייבערשטער, רייכקייט, יראת שמים, ובחרת בחיים שנאמר ועתה ישראל משה רבינו זאגט פאר די אידן מה השם אלקיך שואל מעמך וואס בעט די אייבערשטער פון דיר כי אם ליראה את השם אלקיך נאר צו מורא האבן פונעם אייבערשטן כ'האב אמאל געהערט א ברסלב'ער חסיד זאגט פארן אייבערשטן מה וואס? הייליגער באשעפער שואל מעמך איך בעט דיך פון דיר. ער האט אים געזאגט פארן אייבערשטן די פסוק. נישט וואס זאגט מיך, וואס בעט שוין דער אייבערשטער פון דיר? מה השם אלקיך שואל מעמך. וואס בעט זיך אייבערשטער פון דיר? כי אם ליראה. פרעגט די גמרא, וואו, וואס בעט שוין דער אייבערשטער פון דיר כי אם ליראה? אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא ליפא. וואס בעט זיך שוין פון דיר? וואס הייסט וואס בעט ער פון מיר? אידישקייט איז נישט קיין קליינע זאך, כי אם נאר והאמר רבי חייא בשם רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי, אין לו להקדוש ברוך הוא בבית גנזיו, אלא אוצר של יראת שמים, די אייבערשטער האט אין די גאנצע אוצר נאר יראת שמים שנאמר יראת השם היא אוצרו, די גאנצע אוצר איז פון יראת שמים, קומט דאך אויס אויב יראת שמים איז די איינציגסטע זאך וואס דער אייבערשטער האט אין די. אויב די אייבערשטער דארף אריין לייגן יראת שמים אין א אוצר, צו נאר יראת שמים, ענטפערט די גמרא אין, ביסט גערעכט, לגבי משה מילתא זוטרתא היא לגבי משה רבינו איז עס יא, און ווער רעדט עס, משה רבינו זאגט עס, דאמר רבי חנינא משל לאדם שמבקשים ממנו כלי גדול, א מענטש, איך בעט אים א גרויסע כלי ויש לו, דומה עליו ככלי קטן, יא איך בעט אים קענסט מיר בארגן איך ווייס וואס אה אה עלעקטריק זעג? יא, דאס איז מיר גארנישט. און איך בעט זיך קטן, קענסט מיר געבן א קליינע סקרו דרייווער פאר א גלעזער? ואין לו דומה עליו ככלי גדול איך האב עס נישט. ווען א משה רבינו זאגט פאר די אידן, וואס בעט שוין דער אייבערשטער? דער דגל מחנה אפרים, ברענגט פון זיין גרויסן זיידע די הייליגע בעל שם טוב, בעל שם טוב פרעגט, סאו, איך האב שוין געענטפערט די קשיא, די משה רבינו רעדט דאך יעצט צו די אידן. שפאר דיך איין אין א שטוב און זאג פאר זיך אליינס וואס וויל די אייבערשטער נאר יראת שמים ביי דיך איז עס א קלייניקייט אבער דו רעדסט דאך יעצט צו עמך אידן ביי עמך אידן איז יראת שמים א גרויסע זאך ענטפערט די הייליגע בעל שם טוב קוק אריין פשט אין די גמרא לגבי משה מילתא זוטרתא היא אז מ'האט א צדיק דעמאלס איז יראת שמים א קלייניקייט לגבי משה מילתא זוטרתא היא ס'איז מיר א מורא'דיגע באליבטע זאך וואס כ'האב געמיינט ס'איז מיין אייגענע תורה ביז ס'איז ארויסגעקומען צו זיין נאגן האט זיך געטראפן אז בעל שם טוב בעל שם הקדוש זאגט עס גאב מוי שמעל צו זיט מיט זי וואס מיר צו ענדיגן וואס איז דער פראבלעם מיט מודים מודים ווייל ס'זעט אויס ווי ער רעדט צו צוויי אייבישטער אמר רב זירא כל האומר שמע שמע, ווער ס'זאגט צוויי מאל שמע שמע, איז כאומר מודים מודים דמי ס'איז נישט א גוטע זאך, פרעגט גמרא מיתיבי ס'דא א ברייתא הקורא שמע וכפלה, איינער ליינט קרית שמע און ער זאגט עס איבער, הרי זה מגונה, אה! מגונה! מגונה הוא דהוה, אבער שתוקי לא משתקינן ליה. משתקין אותו איז נעקסט לעוועל. מגונה איז נישט שווער מרעדט די באבע משמש אמאל לא קשיא דאס וואס שטייט אז סאיז א שלעכטע זאך מגונה דאמר מילתא מילתא ותנא לה לאמיר זאגן ער זאגט א גאנצע זאגט רש"י כל תיבה ותיבה חוזר ושונה

אפשר נעבעך ער האט נישט אין זינען געהאט, ער וויל יעצט אין זינען האבן, אמר ליה, אמר ליה, זאגט אביי, איך פארשטיי נישט חברותא כלפי שמיא מי איכא, וואס איז עס, מען גייט צום אייבערשטן, ס'איז אזויווי א חבר'שאפט, זאגט רש"י מנהג שנוהג אדם בחברו ינהג אצל המקום, ולא יזהר בתפילתו, אי לא כוון דעתיה מעיקרא, אויב האט ער נישט אין זינען מחינן ליה במרזפתא דנפחא עד דמכוון דעתיה, מען נעמט א שטעקן,

דעם ערשטן פסוק פון קריאת שמע. שקויעך אייבישטער אז מ'איז זוכה געווען ארויסצוכאפן בזה העולם נאך א דף גמרא. נאך א דף גמרא, דאס איז חשוב. דאס איז חשוב. הערסט? דאס איז חשוב, א דף גמרא. עס בלייבט פון א מענטש וואלווי. עס געבט כח פאר א מענטש אנצוגיין אין לעבן. אוודאי דארף מען גיין ארבעטן, און מען דארף גיין מאכן פרנסה, און מען דארף טון, און מען דארף קומען, און מען דארף גיין. אבער מען דארף דאך האבן א רוקנביין. א רוקנביין איז די דף גמרא. מלמדים דארפן זיך מורא'דיג מורא'דיג מחזק זיין. אז עטס האט די זכיה, עטס זענט אויסדערוועלט געווארן צו זיצן מיט די אידישע נשמות, נשמת ישראל. עטס מוזט האלטן פון ענק, א מלמד קען נישט אריינגיין אין קלאס נאר אז ער ווייסט די חשיבות פון זיין פון זיין פאסטן פון זיין פאזישן, ער מוז וויסן איך בין די חשובסטע פאזישן אין כלל ישראל, די הייליגע רבי פון לובלין די חוזה פון לובלין האט געזאגט, יצר הרע האט זייער מורא פון מלמדים. האט ער געמאכט אז אויף די וועלט זאל א מלמד זיין א פארשעמטע זאך, אזוי נעמט מען פלעינע מענטשן, מען פאקט אים אריין אין א כיתה, איינער וואס טויג שוין נישט אויף גארנישט, לאמיר זען צו די קינדער טויגסטו.

א כאפ. שוין וואלווי. דער רבי זאגט אזוי, איינער געט צדקה, האט ער נישט קיין עבירות. דער אייבישטער גייט אים היטן פון עבירות, א מענטש זעט, כ'פאל, כ'פאל, ער געט צדקה, דארף מען בעטן דעם אייבישטער זאל געבן צדקה אויף א ריכטיגע פלאץ. א מענטש געט צדקה, ווערט ער ניצול פון עבירות. פארוואס? קוק. ווייל איך האב דאך יעצט, ניין, ווייל אין מסכת שבת שטייט, כל המרחם על הבריות, ווער ס'האט רחמנות אויף איינעם, האט מען רחמנות אויף אים, מרחמין עליו מן השמים. נו, אונז האבן דאך יעצט געהאט אין ברכות, אויב איינער האט נישט קיין שכל, טאר מען נישט רחמנות האבן אויף אים. פארוואס טוט א מענטש עבירות? מסכת סוטה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. סאו קומט אויס, אויב דו געסט צדקה, דארף מען דאך יעצט דיך צוריקגעבן, כל המרחם על הבריות, דארף מען דאך געבן פאר דיר,

גלייב מיר אז עמו אנכי בצרה, איך מיין נישט חס ושלום נאר ברוך השם, מוהרא"ש האט אלץ געזאגט ווען מוהרא"ש פלעגט רעדן פון צדקה, ווער געדענקט מוהרא"ש'ס שיעורים? דו געדענקסט עס? דו געדענקסט עס אין די שיעורים וואס איך זאג דיר עס? דו געדענקסט עס? דו געדענקסט מוהרא"ש פלעגט זאגן יעדער האט א ניקל אין טאש? מוהרא"ש פלעגט רעדן פון צדקה, מענטשן געבן נישט קיין צדקה ווייל ער טראכט, כ'וועל האבן א הונדערטער וועל איך געבן צדקה, גיב א פרוטה! האסט דאס האלט איך, יעדער האט א ניקל אין טאש. איך פלעג וועלן אויפהייבן מיין הענט זאגן פאר מיין. איך האב נישט קיין ניקל אויך נישט. ס'דא וואכן וואס כ'האב נישט. אמאל האב איך, ברוך השם, האב איך שוין א פולע טאש מיט ניקלס, מיט קוואדערס, אבער איך, איך, מיין צו זאגן, אונז דארף, צוזאמען גיי מיר געהאלפן ווערן.

איך טראכט יעדן טאג פרעג איך אפאר אינגעלייט די וואס האנדלען מיט דעם פארוואס זאל ער נישט אוועק געבן איך ווייס נישט ברוך השם געלט ביי מיר א מענטש איז עלטער וואס האט פארוואס זאל ער זיך נישט געבן פאר א פלאץ פון תורה און איך זאג עס פאר אינגעלייט ער קוקט מיך אן פארוואס יא פארוואס יא וואס

נאכאמאל מען קען זאגן ער האט געכאפט א ציפ אין קעמפ און ער האט געכאפט א פראסק אין קעמפ אבער ס'איז דא א פלאץ פאר אידישקייט, אידישקייט בויעט זיך יא? מענטשן האבן אוועקגעלייגט באנקס, מענטשן האבן אוועקגעלייגט שילן, ס'איז דורכגעגאנגען די פופציג יאר, ניצט עס פאר אידישקייט. אבער מלמדים מוזן וויסן זייער חשיבות, מ'קען נישט זיין און נישט וויסן זיין חשיבות.